ברוך השם, מסכת בבא קמא, דף ל ה, עמוד ב', די פערדע שורה פון די ברייטע שורות. מיר האבן דאך פריער געלערנט א דין, טענו חיטין והודה לו בשעורין, ער האט אים געמאנט ווייץ און ער האט געזאגט איך קום דיר שעורים, איז ער פטור. איז שוין דא אין רא ש אויף דעם צוויי הסברים, צי דער טעם איז וועגן מחילה אדער משטה אני בך, ס'איז א נפקא מינה אויב שפעטער זאגט ער צו אים אזוי, גיב אים די שעורים גופא. אמר רבה בר נתן, טענו חיטין, איינער מאנט דעם אנדערן דו ביסט מיר שילדיג ווייץ והודה לו בשעורין און ער האט מודה געווען, ער זאגט חיטין בין איך דיר ניט שילדיג, איך בין דיר נאר שילדיג גערשטן, פטור איז ער פטור ער דארף נישט באצאלן קיין שעורים אויך נישט. פארוואס? ווייל ער האט אים געמאנט חיטים, הייסט עס אז שעורים איז ער אים מוחל, ווי דער רא ש איז דא מסביר. פרעגט די גמרא מאי קא משמע לן, וואס דערציילט מיר רבה? תנינא, האבן מיר דאס געלערנט אין א ברייתא, טענו חיטין והודה לו בשעורין פטור. ענטפערט די גמרא, אי מהתם, פון דער ברייתא הוה אמינא וואלט איך געמיינט פטור מדמי חיטין, ער איז פטור פון דמי חיטין, וחייב בדמי שעורים, און דמי שעורים איז ער מחויב. קא משמע לן לאזט ער מיר הערן דפטור לגמרי. רבה בר נתן טייטשט מיר אפ אז פטור מיינט מען ער איז פטור פון שעורים אויכעט. זאגט די גמרא תנן, האט מען געלערנט אין דער משנה, כ'דארף פרעגן א קשיא, מיר האבן געלערנט אין דער משנה, היו הניזוקין שניים, די ניזוקין, די וואס זענען געווארן געניזיקט, איז געווען צוויי אקסן, אחד גדול ואחד קטן, איז יעצט דא א סכסוך, די מזיקים זענען אויכעט צוויי, איינער א גדול און איינער א קטן, איז דער ניזק זאגט גדול הזיק את הגדול, דער שאדן וואס איז געווען אין דעם גדול צוויי הונדערט, אז דער גדול האט אים מזיק געווען דארף ער באצאלן הונדערט, און דער קטן איז געווארן געניזיקט פון קטן, אין קטן איז דא דער שאדן אויף צוואַנציק, איז א האלבע שאדן צען, דארף איך עס נעמען פון דעם קטן, מאנט ער ביי אים וויפיל הונדערט און צען, קומט צו גיין דער מזיק און ער זאגט ניין, דער קטן האט מזיק געווען דעם גדול, ממילא דו מאנסט הונדערט, נעם צו דעם קטן, כאטש ער איז נישט אזוי פיל ווערד וויפיל עס קומט דיר פאר א האלבן שאדן, מער קענסטו נישט נעמען, און די חצי נזק פון דעם קטן, די צען, וועסטו נעמען פון דעם גדול. שטייט אין דער משנה, המוציא מחבירו עליו הראיה. הא אבער לא מייתי, אז ער האט נישט קיין באווייז, שקיל כדאמר מזיק, נעמט ער ווי דער מזיק זאגט, אז פון דעם קטן נעמט ער א האלבן שאדן פון דעם גדול. איי חטים ושעורים נינהו, ווען ער זאגט אים גדול הזיק את הגדול, ווען דער ניזק דער תובע טוט אזוי א טענה'ן, הייסט דאך עס אז פון דעם קטן האט ער נישט קיין תביעות אז דער זאל מאנען אז ער זאל באצאלן פאר דעם שאדן פון גדול, לגבי דער תביעה איז ער מוחל דעם קטן. און די זעלבע זאך פארקערט, פארוואס זאל ער דארפן באצאלן נעמען כדי שוקלי מזיק? ענטפערט די גמרא, ראוי ליטול ואין לו, אויב ער האט א באווייז אז גדול הזיק את הגדול נעמט ער, אבער יעצט אז ער האט נישט קיין באווייז נעמט ער גארנישט, פרעגט די גמרא והתניא מיר האבן דאך געלערנט הרי זה משתלם על הקטן, פאר דעם שאדן פון דעם קטן ווערט ער געצאלט מן הגדול, ולגדול דעם האלבן שאדן פון דעם גדול מן הקטן, ענטפערט די גמרא דא רעדט זיך דתפס. אויב ער האט געכאפט, דעמאלט איז אנדערשט א דין, דארף מען פארשטיין וואס העלפט מיר די תפיסה, ער האט דאך אים מוחל געווען, וואזשע העלפט די תפיסה? תנן, האמער געלערנט אין די משנה, היה אחד תם ואחד מועד, איינער איז געווען א תם און איינער איז געווען א מועד, די מזיקים זענען געווען צוויי, איינער א תם און איינער א מועד, און די די ניזוקין, די אָקסן, וואָס זענען געוואָרן געשאָדנט, זענען געווען אויך צוויי. איינער איז געווען אַ גרויסער שאָדן פֿון צוויי הונדערט, בײַ דעם אַנדערן איז געווען אַ שאָדן נאָר צוואַנציק. הניזק אומר, זאָגט דער ניזק, מועד הזיק את הגדול. ממילא דארפסטו באצאלן פון דיינע נכסים צוויי הונדערט וואס כ'האב געהאט שאדן אין גרויסן, ותם את הקטן, אין קליינעם האב איך שאדן צוואַנציק, דאס האט מזיק געווען דער תם, דארפסטו מיר געבן פאר דעם נאר צען, מאנט ער ביי אים צוויי הונדערט צען. והמזיק אומר, און דער מזיק זאגט, לא כי אלא תם את הגדול,

אז דער ניזק ברענגט נישט קיין באווייז, שקיל נעמט ער כדאמר מזיק, אמאי חיטין ושעורים נינהו, ענטפערט די גמרא, ראוי ליטול, אויב ער ברענגט א באווייז נעמט ער, ואין לו, אויב ער ברענגט נישט קיין באווייז האט ער גארנישט ניט, פרעגט די גמרא והתניא האט מען דאך געלערנט הרי זה משתלם ער ווערט באצאלט לקטן מן המועד ולגדול מן התם, זאגט די גמרא דתפס ער האט געכאפט. רש"י פרעגט. אזוי ווי איך האב איינגעלערנט די מציעתא אחד גדול ואחד קטן און דער ניזק זאגט גדול הזיק, און דער מזיק זאגט לא כי אלא קטן הזיק, האב איך די גמרא איינגעלערנט אז דאס רעדט זיך, דער ניזק טענה'ט שמא און דער מזיק ברי, אויב אזוי איז עס שוין נישט קיין טענו חיטין והודה לו בשעורים, קען איך דאך אויך איינלערנען די פאלן. היו המזיקים שניים אחד גדול ואחד קטן, און אויך דעם פאל היו אחד תם ואחד מועד, אז עס רעדט זיך דער ניזק טענה'ט שמא און דער מזיק טענה'ט ברי, איז דאך שוין נישט קיין טענו חיטין והודה לו בשעורים, זאגט דער רש"י איך וויל נישט אזוי איינלערנען, איז דאך עס די זעלבע זאך. יעצט פרעגט רש"י פארוואס זאל איך איינלערנען די מציעתא, ניזק שמא און מזיק ברי, פארוואס לערן איך עס נישט איין ביי ברי וברי? איי ס'טענו חיטין והודה לו בשעורים, נאר כ'וועל אויך זאגן ווי כ'האב דא געזאגט, ראוי ליטול ואין לו, ווייל ער לערנט אז סומכוס האלט נישט זיין דין ביי ברי ברי. ביי ברי וברי זאגט אויכעט סומכוס, איך זאג נישט חולקין, נאר המוציא מחבירו עליו הראיה, אויב אזוי לערן איך איין די מציעתא רעדט זיך שמא וברי, כדי די רישא זאל זיין ביי ברי ושמא, ווייל איך דארף דאך ביידע זאלן זיך רעדן אין איין פאל, און מיר האבן דאך פריער געזאגט שמא און ברי, און ברי און שמא איז עס איין זאך. רשי, אין דער משנה האבן מיר געלערנט, היו שניהם של איש אחד, שניהם חייבים. צוויי שוורים האבן מזיק געווען. כ'ווייס נישט ווער עס האט מזיק געווען, איז ביידע באלאנגען צו איין מענטש, שניהם חייבים. אמר ליה רבא מפרזיקא לרב אשי, האט רבא געזאגט צו רב אשי, שמע מינה האט דאך פון דא א ראיה, שוורים תמים שהזיקו, שוורים תמים וואס האבן מזיק געווען, רצה מזה גובה, רצה מזה גובה, קען ער פון וועלכן ער וויל קען ער איינמאנען, און אויב איינער איז געווארן פארלוירן קען ער נעמען פון דעם צווייטן, ווייל איך זע דאך דא ביי אונז איך האב שני שוורים, זאג מיר אז דער חיוב ליגט אויף ביידע. כאטש די שאדן האט נאר געמאכט איינער. ענטפערט די גמרא, הכא במאי עסקינן, דא רעדט זיך ביי מועדין אז זענען געווען מועדין, דעמאלט איז דאך סוף סוף באצאלט ער דאך מעלייה, איז אלע נכסים זענען אחראי פאר דעם פרעון, אבער ביי תמין אויב איינער ווערט פארלוירן האט ער שאדן. פרעגט די גמרא אי במועדין אז ס'רעדט זיך ביי מועדין אימא סיפא, זאגט די סיפא, אין די סיפא שטייט היה אחד גדול ואחד קטן, ס'איז געווען צוויי מזיקים איינער א גדול איינער א קטן, הניזק אומר גדול הזיק, והמזיק אומר לא כי אלא קטן הזיק, המוציא מחבירו עליו הראיה, אי במועדין מאי נפקא ליה מינה, וואס איז דער חילוק ווער איז געוועזן דער מזיק, צי דער מזיק איז דער גדול צו ער איז דער קטן, סוף סוף דמי תורא מעליא בעי לשלומי, מען מוז דאך באצאלן די געלט וויפיל דער שאדן איז געוועזן, ווען עס רעדט זיך בתמין וואס דעמאלט אויך זאגן מיר אז דער מזיק איז נישט ווערט אזויפיל ווי א האלבע שאדן, האט ער שאדן דער ניזק, פארשטיי איך די משנה, אבער אויב ביי מועדים איז דאך נישט קיין חילוק ווער ס'איז געוועזן דער מזיק, אמר ליה, האט ער אים גענטפערט סיפא בתמים, די סיפא רעדט זיך טאקע בתמים, דערפאר היה אחד גדול ואחד קטן רעדט זיך בתמים. ורישא במועדין, און די רישא וואס שטייט אם היו שניהם של איש אחד שניהם חייבים רעדט זיך במועדין. אמר ליה רב אחא סבא לרב אשי אי במועדין, אויב ס'זאל זיך רעדן במועדין, דעמאלט ליגט דאך דער חיוב אויף וועלכן? אויף דעם שור. חייבין? וואס שטייט חייבין? חייב גברא מיבעי ליה, עס דארף שטיין חייב גברא, ווייל ביי א מועד ליגט א חיוב אויף דעם מענטש צו באצאלן מעליה. ותו און נאך איז שווער, מאי שניהם? וואס איז די טייטש שניהם? דער חיוב ליגט דאך נישט אויף די שוורים, דער חיוב ליגט דאך אויף דעם מזיק.

אז ס'איז דא ביידע חיובים, דעמאלט קען מען חובות איינמאנען, אבער אויב איינער ווערט פארלוירן קען ער נישט איינמאנען, ורבי עקיבא היא, דאס גייט ווי רבי עקיבא דאמר וואס ער לערנט שותפין נינהו, אז ביי א תם וואס האט מזיק געווען, איז דער ניזק באקומט א שותפות אין דעם מזיק.

אבל ליתנהו לתרוייהו, ווען ס'איז נישט דא ביידע, איינער איז געווארן פארלוירן, מצי אמר ליה קען ער אים זאגן, זיל אייתי ראיה, גיי ברענג א באווייז דהאי תורא אזקך, אז דער אקס וואס איז געבליבן האט ער געמאכט שאדן ואשלם לך. טאקע לויט רבי ישמעאל'ן, וואס רבי ישמעאל לערנט ער איז א בעל חוב הוא זוזי דאסיק ליה, אז ס'ווערט פארלוירן איינער, האט ער נישט פארלוירן דעם זכות. ווייל עס ליגט א חיוב אויף דעם מענטש צו באצאלן א האלבן שאדן, אויב די האלבע שאדן קען מען איינמאנען פון דעם שור, אבער לויט רבי עקיבא'ן אז ס'איז שותפות, קען דער מזיק זאגן, דיין שור איז געווארן פארלוירן. רש"י, הדרן עלך המניח, הדרן עלך המניח. זאגט די משנה, שור שנגח ארבעה וחמישה שוורים, א אקס וואס דער אקס האט געשטויסן פיר אדער פינף אקסן זה אחר זה, איינעם נאך דעם אנדערן, און ביי אלעמען. איז ער געוועזן א תם? ווי קאן דאס זיין? פשטות קאן דאס זיין אויב מיר לערנען לייעודי גברא, מיר האבן געהאט אין גמרא אז מען דארף ווארענען דריי מאל אז ס'איז געקומען צו גיין עדות, נאכדעם ווי ער האט שוין געהאט געשטויסן די פיר א פינף מאל איז ער נישט געווארן קיין מועד, ווייל א מועד ווערט ער דווקא ווען כ'האב איינמאל געווארנט. און נאכער האט ער נאכאמאל געשטויסן האב איך נאכאמאל געווארנט, אבער אין דער זאך איז דאך דא א מחלוקת, א שאלה אין גמרא, קען זיין לייעודי תורא, אז אפילו איך האב נישט געווארנט דאך ווערט ער א מועד, טא וויאזוי קען זיין ער האט געשטויסן פיר פינף אקסן ער איז א תם? זאגט דער רא"ש עס קען זיין א מציאות ער האט געשטויסן לסרוגין, לסרוגין הייסט ער האט געזעהן א אקס ער האט געשטויסן, נאכער האט ער געזעהן א אקס און ער האט נישט געשטויסן, נאכער האט ער ווידער געזעהן א אקס און ער האט געשטויסן, אבער דעמאלטס איז אויך דא א ענין וואס נעשה מועד לסרוגין, די גמרא זאגט ווייטער דף לז עמוד א,

נאר, די טייטש איז אזוי, ווען ווערט ער א מועד לסירוגין דווקא ווען די סירוגים זענען גלייכע, ווי עס לשון גמרא, א שור נגח א שור לא נגח, זאג איך ער איז א מועד אויף דעם א אז ער רייסט זיך איבער אינמיטן איינמאל שטויסט ער נישט, אבער ווי וועט זיין די סירוגים זענען נישט גלייך, ער האט געזען א אקס האט ער געשטויסן, נאכער האט ער געזען א אקס און האט נישט געשטויסן, נאכער האט ער נאכאמאל געשטויסן און ער האט געזען צוויי דריי אקסן און ער האט נישט געשטויסן, דעמאלט ווערט ער נישט קיין מועד לסירוגין אויך, איז דער שור האט געשטויסן זה אחר זה פיהר אדער פינף אקסן, און ביי אלע איז ער געווען א מועד. א תם הייסט עס, ישלם לאחרון שבהם, זאל ער דאס ערשטע באצאלן צו דעם לעצטן, ער האט געשטויסן פיהר, זאל ער דאס ערשטע באשטויסן באצאלן צו דעם פערדן. ואם יש בו מותר, אויב דער מזיק נאכדעם ווי איך באצאל דעם לעצטן בלייבט נאך איבער אין דעם גוף המזיק וואס איז מער ווערט, יחזיר, זאל מען צוריקגעבן לשלפניו, פריער האב איך געגעבן דעם פערטן, יעצט גיב איך דעם דריטן. וויפיל א האלבן שאדן? ואם יש בו מותר נאכדעם בלייבט נאך איבער יחזיר גיב איך צוריק לשלפני פניו דעם וואס פאר אים למשל אז ביי דעם אלעמען איז געווען די האלבע שאדן האט באטראפן הונדערט דאלער אזוי ביי דעם ערשטן אזוי ביי דעם צווייטן אזוי ביי דעם דריטן אזוי ביי דעם פערדן

רבי שמעון אומר, רבי שמעון זאגט, רבי שמעון לערנט אז סיי דער מזיק און סיי דער ניזיק זיי ווערן שותפים אין דעם שור, אזוי ווי רבי עקיבא זאגט אז זיי זענען שותפים, ממילא לאמיר זען, שור שווה מאתיים, דער אקס, דער מזיק, איז ווערט צוויי הונדערט, שנגח לשור שוה מאתים, ער האט געשטויסן א אקס וואס איז ווערט צוויי הונדערט, וויפיל איז די האלבע שאדן? הונדערט. ואין הנבלה יפה כלום, די נבלה גארנישט ניט ווערט. זה נוטל מנה, דער בעל הבית פון אקס האט אין דעם לעבעדיגן אקס האט ער א העלפט הונדערט, וזה נוטל מנה. און דער ניזק האט אויך אין דעם אקס מנה. קומט אויס אז אין די מזיק איז יעצט דא צוויי שותפים, די בעל הבית און דער ערשטער ניזק. יא. חזר ונגח שור אחר שוה מאתים, דער זעלבער אקס האט נאכער געשטויסן א צווייטן אקס וואס איז ווערט צוויי הונדערט און דער נבילה גארנישט נישט ווערט. איז אזוי, האחרון, דער צווייטער ניזק נוטל נעמט מנה, ער נעמט הונדערט, זיין גאנצער שאדן איז געווען צוויי הונדערט, נעמט ער הונדערט. ווער ווערט דא אנגערופן די מזיקים? די מזיקים זענען דא די בעל הבית מיט דעם ערשטן ניזק, דארפן זיי ביידע ליידן, יעדער איינער האט דאך געהאט פריער אין דעם שור פריער א העלפט, באצאלט יעדער איינער פון זיין העלפט פופציג, איז זה ושלפניו זה נוטל חמישים זוז וזה נוטל חמישים זוז, דער בעל הבית נעמט פופציג, דער ערשטער ניזק נעמט פופציג, און דער צווייטער ניזק האט הונדערט. קומט יעצט אויס אז אין דעם שור איז דא דריי שותפים, אבער די שותפות פון דעם איז נישט גלייך, דער בעל הבית מיט דעם ערשטן ניזק האבן אין דעם צו פערטלעך, נאר א פערטל, און דער צווייטער ניזק האט אין דעם א העלפט. חזר ונגח שור אחר שוה מאתים, נאכער האט ער געשטויסן א דריטן אקס, ווער האט דא געדארפן היטן? דריי מענטשן, דער בעל הבית האט געדארפן היטן א פערטל פון אקס, דער ניזק ראשון אויך א פערטל, דער ניזק שני א האלבן. איז האחרון דער דריטער ניזק נוטל מנה, ער נעמט מנה, ער האט דאך גארנישט נישט פושע געווען א האלבן שאדן, ושלפניו דער צווייטער ניזק נעמט חמישים זוז, ווייל ער האט דאך פריער געהאט אין דעם שור א העלפט, און מיר זאגן דאך מגופו משלם, איז דאס פון זיין העלפט, ער איז א האלבער מזיק, אז דער שאדן דארף מען באצאלן הונדערט, דארף ער באצאלן א העלפט פון דעם. איז שניים ראשונים, די צוויי ערשטע, דאס הייסט דער ערשטער ניזוק און דער בעל הבית, דינר זהב, נעמט יעדער איינער א דינר זהב, א דינר זהב איז פֿינף און צוואַנציק זוז. רש"י. לויט ר' מאיר'ן אין אזא פאל וואלט גענומען דעם שור החי די צוויי הונדערט, וואלט ס'ערשטע גענומען דער לעצטע הונדערט, און נאכער וואלט גענומען דער דריטע הונדערט, און דער ערשטע און דער צווייטע האבן שאדן. די גמרא וועט באלד מפרש זיין די מחלוקת. שור שנגח ארבעה וחמשה. ובכולן היה תם, אלעמאל איז ער געווען א תם, דמשתלם מגופו, וואס א תם באצאלט מען מגופו. והיכי דמי ווי קען זיין אט האט ער געשטויסן פיר פינף מאל און עס זאל נאך אלץ זיין א תם, כגון ראה שור ונגח, ער האט געזען א אקס האט ער אים געשטויסן, וראה שור ולא נגח, וראה שור ונגח. ואחר נגיחה שניה, נאך די צווייטע מאל שטויסן, ראה ב' פעמים או ג', צוויי אדער דריי מאל האט ער געזען שור ולא נגח, פארוואס מוז איך זאגן נאך די צווייטע מאל האט ער געזען צוויי אדער דריי און נישט געשטויסן? דאפילו מועד לסירוגין ליכא. אז דעמאלט וועט ער קיין מועד לסירוגין אויף איבעררייסן אויך נישט ווערן, דשור אין נעשה מועד, דער שור קען נישט ווערן קיין מועד, אלא אם כן נגח א ג' נגיחות בשלושה שראה כסדרן, אדער האט געזען דריי מאל אקסן איינס נאכן אנדערן האט געשטויסן, או אדער שלא כסדרן, ער האט געשטויסן שלא כסדרן, און דאס איז געווען איינמאל געשטויסן איינמאל נישט געשטויסן, איינמאל געשטויסן איינמאל נישט געשטויסן. ונעשה מועד לסירוגין, והיכא דסירוגין שוין, דאס וואס ער האט איבערגעריסן דאס איז גלייך כדתניא לקמן בפירקין, ווי וועט זיין ער האט געזען א אקס און געשטויסן און א אקס נישט, א אקס געשטויסן און א אקס נישט, און א אקס געשטויסן, דעמאלט זאגן מיר ווערט ער א מועד ווייל די סירוגין וואס ער האט געשטויסן וואס דער איבעררייס איז ביידע גלייך. ישלם חצי נזק תחילה לאחרון, ס'ערשטע באצאלט מען א האלבן שאדן דעם לעצטן, ובגמרא מפרש מני, די גמרא איז ווייטער מפרש צו דאס גייט ווי רבי ישמעאל צו ווי רבי עקיבא, ואם יש בו מותר יחזיר לשלפניו, כל חצי נזקו, דעם גאנצן האלבן שאדן, והראשונים יפסידו, די ערשטע האבן שאדן. רבי שמעון אומר, שותפין הן בנזקים, זיי זענען שותפים, כיצד? שור שוה מאתים שנגח שור שוה מאתים איז די סדר, ער נעמט הונדערט און דער אנדערע האט הונדערט, ער האט געשטויסן נאך איינעם, איז נעמט דער צווייטער ניזק הונדערט, ושלפניו זה ניזק ראשון דער ערשטער ניזק נוטל חמישים זוז, והבעלים חמישים זוז, פארוואס? איז אזוי איז די סדר אז דער דער צווייטער ניזק נעמט הונדערט און דער ערשטער ניזק מיטן בעל הבית נעמט צו פופציג, דיש לניזק ראשון בו החצי, דער ערשטער ניזק האט דארט אין דעם א העלפט, הילכך דעריבער משלם באצאלט ער חצי תשלומי נזקו, דסבר לה כרבי עקיבא, ער האלט ווי רבי עקיבא דאמר וואס ער זאגט שותפין נינהו, אז דער בעל הבית מיט דעם ניזק ביידע זענען שותפין. חזר ונגח, שור שוה מאתים, ער האט שוין געשטויסן ווי מען זאגט, איז פערדע מאל, איז האחרון דער לעצטער נוטל מנה, דאס איז דאך אלעמאל, ער נעמט הונדערט, החצי די העלפט, מכל מי שהוא, פון וועם עס זאל נאר זיין, דמגופו משתלם, ונמצא קומט דאך אויס, אותו שלפונו, דער דריטער ניזק וואס איז פאר אים, שהיה החצי שלו, וואס א העלפט דארט באלאנגט צו אים, משלם מחלקו, באצאלט פון זיין חלק, חצי א העלפט, מנזק שמוטל עליו, א העלפט פון דעם נזק, ס'הייסט דאס איז דער דער דער צווייטער ניזק, ושנים הראשונים, ניזק ראשון, והבעלים, שהיה להן לכל אחד, וואס יעדער איינער האט זיך געהאט אין אים רביע, א פערטל פון דעם שור, ווייל פריער איז דאך געווען דער מצב אזוי, אז צום ניזק שני האט באלאנגט א האלבער אקס, צום ניזק ראשון און צו די בעלים, צו יעדן איינעם א פערטל, משלם כל אחד, באצאלט יעדער איינער רביעית של נזקו, א פערטל פון זיין שאדן. בלייבט ביי זיי ביי דעם בעל הבית און ביי דעם ערשטן ניזק דינר זהב עשרים וחמשה דינרים כסף, א דינר זהב פון פֿינף און צוואַנציק דינרי כסף בפרק הזהב. פרעגט די גמרא מתניתין מני ביי אונז אין די משנה רב מאיר וואס רב מאיר האלט. אחרון אחרון נשכר ווי ווער איז דאס? דלא כרבי ישמעאל, נישט ווי רבי ישמעאל, דלא כרבי עקיבא, נישט ווי רבי עקיבא, אי כרבי ישמעאל, אויב רב מאיר האלט ווי רבי ישמעאל, דאמר וואס רבי ישמעאל לערנט בעלי חובות נינהו אז דער ניזק האט נישט קיין חלק אין דעם שור, נאר דער ערשטער. דער מזיק איז שולדיג אים געלט. האי אחרון אחרון נשכר, פארוואס שטייט דא א אחרון אחרון נשכר? ראשון ראשון נשכר מבעי ליה, דער ערשטער באקומט, און דער שפעטערדיגער האט שאדן, ווייל דער ערשטער ניזק איז דאך נישט קיין שותף אין דעם אז ער זאל עס דארפן היטן אז ער זאל זיין מחויב אין דעם נזק, ער איז נישט קיין שותף אין דעם שור, ער איז נאר א בעל חוב וואס איז אים שולדיג געלט, ממילא איז די ערשטע זאך קומט צו באצאלן דעם ערשטן, בלייבט נאך איבער באצאלט מען דעם צווייטן, בלייבט איבער דעם דריטן, אבער שטענדיג דעם וואס איז פריער דארף איך באצאלן פריער. אי כר' עקיבא, אויב ווי ר' עקיבא דאמר וואס ר' עקיבא לערנט תורא דשותפי הוא ר' עקיבא וואס ר' עקיבא לערנט אז דער ניזק ווערט גלייך א שותף, האי דא יש בו מותר, וואס ס'שטייט יש בו מותר יחזיר לשלפניו, שטייט אז מ'גיט צוריק נאכדעם ווי כ'האב געגעבן למשל דעם פערדן, ניזק, אז ס'בלייבט איבער גיב איך אלעס אוועק דעם דריטן. לכולם מבעי ליה, ס'דארף שטיין, נישט איך גיב צוריק לשלפניו דעם דריטן, נאר איך גיב יעדן איינעם צוריק, ווייל יעדער איינער האט דאך געהאט אין דעם שותפות, און יעדער איינער וויפיל ער האט אזוי צו זאגן, געהאט אין די שותפות, אזויפיל ליגט אויף אים א חיוב אז ער זאל היטן, איז לשון וואס דא שטייט יחזיר לשלפוניו, אז ס'בלייבט איבער נאכדעם וואס כ'האב געגעבן דעם פערטן גיב איך צוריק צום דריטן, און דעם צווייטן און דעם ערשטן און דעם בעל הבית גיב איך גארנישט ניט. לויט ר' עקיבא'ן האט מען דאך געזען ווי עס קומט אויס דער דין לויט רב קיווען. די ווערטער וואס רבי שמעון זאגט, דאס איז אויסגעהאלטן ווי ר' עקיבא, אז דאס איז זיכער דעם לעצטן גיב איך דעם גאנצן האלבן שאדן, דאס איז זיכער, נאר נאכדעם ווי עס בלייבט איבער זאגן מיר אלע זענען די מזיקים, דער בעלבאס האט געהאט א חלק איז ער א מזיק, דער ניזק ראשון איז א מזיק, דער ניזק שני איז א מזיק, און יעדער איינער אויף וויפיל ער האט א חלק אין דעם שור, אויף אזוי פיל רעכנט מען פון אים אראפ צו געבן דעם האלבן שאדן וואס מען גיבט דעם לעצטן, און דא אין דער משנה שטייט דאך נישט אזוי. רש"י. אמר רבא, האט רבא געזאגט, לעולם כרבי ישמעאל דאמר בעלי חובות נינהו, רבי מאיר ביי אונזער משנה האלט ווי רבי ישמעאל אז דער גוף שור המזיק האט נישט אין דעם דער ניזק קיין חלק, ווייל ער איז א בעל חוב, דער מזיק איז אים שולדיג געלט, ודקשיא לך האסטו דאך א קשיא אחרון אחרון נשכר, פארוואס שטייט אז דער לעצטער פארדינט ראשון ראשון נשכר מבעי ליה, עס דארף שטיין דער וואס פריער ער פארדינט, הכא במאי עסקינן דא רעדט זיך, כגון שתפסו ניזק, דער ניזק האט אים געכאפט, גלייך דער ערשטער ניזק, דער ערשטער ניזק האט אים געכאפט.

און ער האט מזיק געווען א צווייטן, ווער איז פאר דעם פאראנטווארטליך? דער ערשטער ניזק, דעריבער גיב איך צו וועמען? דעם לעצטן, און דער פריערדיגער האט שאדן. ונעשה עליו, ער ווערט אויף דעם שור כשומר שכר לנזקין, דעם מאמענט וואס ער האט אים געכאפט ווערט ער ווי א שומר שכר לנזקין, און לאמיר נאר זען, דער ערשטער ניזק האט אים געכאפט, ער האט געהאט געשטויסן ביי דעם ערשטן ניזק צוויי הונדערט, איז א האלבע שאדן הונדערט, האט ער אים געכאפט אויף וויפיל באלאנגט צום ערשטן ניזק, הונדערט. נאכער האט דער ערשטער ניזק געווארן א שומר שכר און ער האט אים נישט געהיטן, קודם כל פארוואס ווערט ער א שומר שכר א שומר שכר ווערט ער ווייל ער האט פון דער זאך הנאה וואס דער בעל הבית האט אויף דער ערשטער דער מזיק האט אים געקאנט ארויסדרייען ער האט געקאנט באהאלטן דעם אקס און מאכן אנטלויפן ער זאל נישט האבן ער האט הנאה פון דעם וואס ער האט שוין דעם שור אז דער ערשטער ניזק האט אים נישט געהיטן ווער דארף אין דעם מאל ליידן. דארף דאך מיט דעם מאל ליידן דער ניזק, דער בעל הבית דארף עפעס ליידן, די הונדערט וואס דער בעל הבית האט אין דעם שור, א חוץ דעם נזק ראשון, דאס מיז דאך זיין צו אים נאכער אז גייט דער צווייטער ניזק און ער האט געכאפט דעם שור און ער האט נישט, און ער איז געווארן א שומר שכר. און ער האט אים נישט געהיטן, און ער האט געמאכט שאדן דעם דריטן ניזק, דארף איך געבן דעם דריטן ניזק הונדערט, און די אנדערע הונדערט וועמען דארף איך געבן? פאר דעם בעל הבית דארף איך געבן, ווייל ווער איז שולדיג אין דעם מאל? די שולד ליגט דאך אויף דעם צווייטן ניזק וואס ער האט נישט געוואטשט, דער ערשטער ניזק האט פארלוירן דעמאלט ווען ער האט נישט געהיטן. דאס פרעגט די גמרא, אי הכי אויב אזוי יש בו מותר יחזיר לשלפניו, פארוואס שטייט יש בו מותר זאל מען צוריק געבן לשלפניו, יחזיר לבעלים מיבעי ליה מען דארף דאך דעם מותר צוריק געבן צו וועמען? דעם מותר דארף מען צוריק געבן צו דעם בעל הבית, ווייל דער בעל הבית דארף נישט האבן קיין שאדן די הונדערט וואס ער האט געהאט משעת נזק הראשון, ער האט אים מער נישט געדארפט היטן, און ווען דער ערשטער ניזק האט נישט געהיטן און ער האט מזיק געווען דעם צווייטן, האט דער ערשטער ניזק פארלוירן זיין מנה, אז דער צווייטער כאפט אים און ער היט אים נישט, האט דער צווייטער פארלוירן, איז אזוי אלע ווערן זיי שומרי שכר, אבער דער חלק פון דעם בעלים דארף דאך שטענדיג בלייבן גאנץ, דארף שטיין אם יש בו מותר, זאל מען צוריק געבן צו די בעלים. אמר רבינא, האט רבינא געזאגט, הכי קתני, אזוי לערן, אם יש בו מותר בנזקיו, אויב ס'איז מער א, למשל, דער שאדן פון דעם פערדן איז מער ווי דער שאדן פון דעם פון דעם פיפטן, יחזיר לשלפניו, עמער געבן א משל, דער לעצטער האט געהאט א שאדן פֿופֿציק, דארף מען אים באצאלן וויפיל? פֿינף און צוואַנציק. דער פערדער האט געהאט א שאדן פון הונדערט, עמער אנהייבן פון פון אנפאנג, דער ערשטער לאמער זאגן האט געהאט א שאדן צוויי הונדערט און פֿופֿציק, צוויי הונדערט און פֿופֿציק איז א האלבע שאדן, הונדערט פֿינף און צוואַנציק. דער ערשטער האט אים נישט געהיטן און ער האט מזיק געווען דעם צווייטן מיט צוויי הונדערט, דארף ער באצאלן דעם צווייטן וויפיל? דער ערשטער הונדערט, אבער דער ערשטער האט דאך נאך אין דעם שור א חלק, פֿינף און צוואַנציק, ווייל ער וואס דער בעל הבית האט נישט געהיטן, איז דאך געווען דער שאדן אויף צוויי פופציג, קומט דאך אים הונדערט פֿינף און צוואַנציק, אבער ער איך באצאלן דאס וואס ער האט נישט געהיטן, זיין פשיעה האט נאר געברענגט אויף וויפול? זיין פשיעה האט נאר געברענגט אויף הונדערט, איז אויב דער שור זאל נישט ווערט זיין נאר הונדערט, ווער וואלט עס גענומען? דער צווייטער ניזק, דער צווייטער ניזק וואלט עס גענומען. ווייל דער ערשטער ניזק האט נישט געהיטן איז ער געווארן א שומר שכר, באקומט עס דער צווייטער ניזק אז עס בלייבט איבער נאך פֿינף און צוואַנציק, די פֿינף און צוואַנציק דארף נישט באקומען דער צווייטער ניזק, באקומט עס דער ערשטער ניזק, און אזוי קענט איר גיין ווייטער, דער דריטער ניזק האט געהאט שאדן. אויף הונדערט פֿופֿציק דארף מען געבן דעם דריטן ניזק וויפיל? פֿינף און זיבעציק. איז אזוי, גיב איך עס ערשטע גיב איך די פֿינף און זיבעציק דעם דריטן, און בלייבט נאך איבער, און דעם צווייטן גיב איך וויפיל? דעם צווייטן נאר פֿינף און צוואַנציק, ווייל דער צווייטער האט דאך געהאט אין דעם שור הונדערט און פֿינף און זיבעציק האט ער פארלוירן, וואס דעם וואס האט עס מזיק געווען צו דעם דריטן. און דער ערשטער האט נאך פֿינף און צוואַנציק, יש בו מותר, ס'האט דאך דער נזק פון דעם פריערדיגן איז מערער געווען, האט ער, ווייל דער ערשטער האט דאך נאר פושע געווען לגבי דעם צווייטן ניזק נאר מיט הונדערט. וכן כי אתא רבין אמר רבי יוחנן משום פשיעת שומרים נגעו בה, קומט אויס ווי ווער גייט עס דא אן? עס גייט ווי רבי ישמעאל, נאר איך בין מחייב יעדן ניזק, די ערשטע ניזקס בין איך מחייב ווייל זיי באקומען א דין פון שומר שכר און זיי היטן עס נישט. פרעגט די גמרא, במאי אוקימתא, וויאזוי האסטו איינגעלערנט די משנה, כרבי ישמעאל, ווי רבי ישמעאל וואס ער לערנט אז זענען בעל חובות, אי הכי אימא סיפא, אויב דו זאגסט די רישא גייט ווי רבי ישמעאל זאגט די סיפא, אין די סיפא שטייט, רבי שמעון אומר, שור שוה מאתים, שנגח שור שוה מאתים, ואין הנבלה יפה כלום. די נבילה איז גארנישט ניט ווערט, זה נוטל מנה, דער בעל הבית נעמט מנה, וזה נוטל מנה, דער ערשטער ניזק נעמט מנה. חזר ונגח שור אחר שוה מאתים, ער האט געשטויסן א צווייטן אקס, האחרון, דער צווייטער ניזק נוטל מנה, ווייל יעצט איז דאך געווען דריי שותפים אין דעם שור, די בעלים, און מיט דעם ערשטן ניזק צוויי שותפים, איז נעמט דער לעצטער ניזק נעמט דער צווייטער ניזק נעמט מנה ושלפניו און די פריערדיגע דער ערשטער ניזק מיט דעם בעל הבית זה נוטל חמישים זוז וזה נוטל חמישים זוז חזר ונגח שור שוה מאתים ער האט געשטויסן יעצט א אקס וואס איז ווערט מאתים. און יעצט דא אין דעם שור איז דא דריי שותפים, דער בעל הבית, און דער ערשטער ניזק, און דער ניזק שני, אבער נישט אלע האבן די גלייכע שותפות, ווייל דער ניזק שני צו אים באלאנגט א האלבער שור, צום ניזק ראשון באלאנגט א פערטל, צו די בעלים באלאנגט אויך א פערטל, האחרון, דער לעצטער. דער ניזק שלישי נוטל מנה, ושלפניו נוטל חמישים זוז, דער צווייטער ניזק נעמט חמישים זוז, ושניים ראשונים, דאס הייסט דער בעל הבית און דער ניזק ראשון, נעמען דינר זהב, יעדער איינער וויפיל ער האט געהאט אין דעם שותפות אזויפיל פארלירט ער, מען דארף באצאלן הונדערט. איז דער ערשטער באלבאס, דער ערשטער באלבאס מיט דעם ערשטן ניזק, האט יעדער איינער געהאט אין דעם א פערטל, גיט ער אוועק פון יעדן פערטל פון זיינעם א פערטל פון דעם שאדן, וואס דאס איז א דינר זהב. דער ניזק שני האט געהאט אין דעם א העלפט, א האלבן אקס,

זאגט די גמרא אמרי כ'וועל דיר זאגן אין, ס'איז אזוי, דהא אמר ליה שמואל לרב יהודה, שמואל האט געזאגט צו רב יהודה אין שיננא, ביסט טאקע א חריף, דו קאנסט פארענטפערן קשיות, זאלסטו נישט גיין איינלערנען די משנה ווי איין מענטש, שבוק מתניתין, לאז אפ די משנה. ותא בתראי, קום און לערן עס איין, זאג נאך מיר, אז רישא רבי ישמעאל, וסיפא רבי עקיבא. רש"י פרעגט, לכאורה קען איך דיך איינלערנען אז די רישא גייט אויך ווי רבי עקיבא, און עס רעדט זיך כשתפסו ניזק. כסדר האט עס געכאפט, דער ערשטער ניזק האט עס געכאפט, נאכער האט געשטויסן דעם צווייטן. האט דער צווייטער געכאפט און אזוי ווייטער. און תוספות זאגט אויף דעם איינפאך אז לויט רבי עקיבא'ן וואס ער זאגט שותפין נינהו איז אפילו דער וואס תפסו איז נישט מחויב צו היטן חלק השני אז דער ניזק האט אים געכאפט פון דעם מאל גייט נישט נעם איך נישט אראפ די אחריות פון די בעלי און דער תוספות איז מחלק פון רבי ישמעאל מיט רבי עקיבא, נאר רש"י זאגט אזוי, בשלמא אז איך זאג עס גייט ווי רבי ישמעאל, איז דערציילט ער מיר א חידוש, כאטש שטענדיג זאגט רבי ישמעאל ראשון ראשון נשכר, אבער דא אויך ס'קען אמאל זיין א פאל וואס אחרון אחרון נשכר ווען תפסו. אבער לויט ר' עקיבא'ן עה דארף מען דאס נישט לערנען, ער גייט מיר דערציילן אמאל איז אחרון נשכר, שטענדיג זאגט מען דאך לויט ר' עקיבא'ן איז אחרון אחרון נשכר. איתמר נמי, מיר האבן אויך געלערנט, אמר רבי יוחנן, הקדישו ניזק איכא בינייהו, אז ס'א חילוק פון ר' מאיר'ן מיט ר' שמעונ'ן, הקדישו ניזק, לויט ר' מאיר אז ער האלט ווי ר' ישמעאל אז ער איז א בעל חוב קען עס דער ניזק נישט מקדיש זיין? אדער לויט ר' שמעונ'ען וואס ר' שמעון האלט ווי ר' עקיבא יוחלט השור באלאנגט ער צום ניזק קען ער זיין חלק מקדיש זיין? אין רש"י שטייט הקדישו ניזק כולי לא גרסינן. מאי בינייהו, און די מאי בינייהו איז איינגערינגלט, איז אויב ס'איז נישט איינגערינגלט איז די טייטש לא גרסינן די מאי בינייהו, איך בין נישט גורס, די מאי בינייהו בין איך נישט גורס, ווייל איך זע דאך בפירוש אין דער משנה דעם חילוק וואס איז דא. און לויטן תנא קמא זאגן מיר, אחרון אחרון נשכר און דער וואס איז פריער האט אינגאנצן שאדן, און לויט ר' שמעון'ען האט יעדער איינער א חלק נאר נישט קיין גלייכע חלק, וואס פאסט זיך צו פרעגן מאי בינייהו? אבער הקדישו ניזק דאס בין איך יא גורס, נאר כ'בין נישט גורס די מאי בינייהו, אבער אויב ס'איז איינגערינגלט די מאי בינייהו איז די טייטש לא גרסינן, כ'בין בכלל נישט גורס דאס וואס שטייט דא אין גמרא איתמר נמי אמר רבי יוחנן הקדישו ניזק איכא בינייהו, תּנן התם, מיר האָבן דאָרט געלערנט, התוקע לחבֿירו איז דאָ אין דעם צוויי טײַטשן. איין טײַטש איז דאָ, איינער גיט אַ קלאַפּ זײַן חבֿר כּנגד אוזנו, לעבן אויער. נאָך אַ טײַטש איז דאָ, תוקע פֿון לשון תּקיעה, ער האָט איינעם אַרײַנגעבלאָזן אין אויער אַרײַן. איז אזוי, אויב ער האט יענעם געמאכט שאדן, ער דארף א דאקטאר, איז דאך שוין דא די פרטי דינים, מען דארף געבן נזק, מען דארף געבן צער, און אזוי ווייטער, מיט ריפוי, מיט די אלע זאכן. דא גייט די גמרא לערנען וועגן בושת, וואס יענער איז געווארן פארשעמט, צווישן מענטשן גייט איינער גיט אים א פאטש אין אויער, צי ער בלאזט אים אריין אין אויער, וויפל זאל ער אים באצאלן פאר די בושת, נותן לו, ער גיט צו אים סלע, א סלע איז פיר זוז, פאר דעם וואס האט יענער פארשעמט דארף ער אים געבן א סלע פיר זוז. רבי יהודה אומר משום רבי יוסי הגלילי, רבי יהודה זאגט אין נאמען פון רבי יוסי הגלילי, מנה, ער דארף אים געבן הונדערט זוז, ווי קומט דאס אז ס'זאל זיין אזא ווייטע מחלוקת, איינער זאגט מען גיט פיר זוז און איינער זאגט מען גיט הונדערט זוז, און בכלל דארף מען פארשטיין ביי בושה עס איז דאך דא א דין הכל על פי המבייש והמתבייש, ס'איז א חילוק ווער ס'איז געווארן פארשעמט, נישט יעדער איינער ליידט די זעלבע בושה, ס'איז א חילוק א בכבודיגער מענטש מען גיט אים א פאטש האט ער מער א בזיון. עס איז אויך א חילוק ווער עס האט אים געגעבן דעם פאטש. איז תוספות זאגט אז אין אמת'ן איז נישטא קיין מחלוקת אז דאס וואס שטייט דא אין גמרא נותן לו סלע מיינט מען א עני שבישראל גיט מען א סלע, און אויב ווי מען זאגט מער א בכבודיגער קען ער געבן צוויי סלעים, דריי סלעים און אזוי ווייטער, און דאס וואס רבי יהודה זאגט משום רבי יוסי הגלילי מנה, דאס רעדט ער די מאקסימום, אז די גרעסט פאר בושת איז מנה, און פארענטפערט איין קשיא מיט אנדערע. דערציילט די גמרא א מעשה, ההוא גברא, ס'איז געווען א מענטש דתקע לחבריה, דער האָט דעם צווייטן פאַרשעמט, האָט אים געגעבן אַ קלאַפּ אויפן אויער, צי אַריינגעבלאָזן אין אויער. שלחיה, ער האָט דאָס געשיקט, האָט אים געשיקט רב טוביה בר מתנה לקמיה דרב יוסף. רב טוביה בר מתנה האָט נישט געוואוסט ווי אַזוי דאָ צו פּסקענען. די. אין אַ סלע איז דאָ פיר זוז. ס'איז אָבער דאָ גרויסע סלעים און ס'איז דאָ קליינע סלעים. די גרויסע סלעים ווערן אנגערופן סלע צורי, אין א סלע צורי איז דא פיר זוז צורי, די קליינע סלעים זענען הייסן סלע מדינה, די סלע מדינה איז א אכט חלק די גרויס פון סלע צורי, קומט אויס אז א גאנצער סלע מדינה וואס דאס איז פיר זוז איז דאס נישט מער בצורי א האלבע זוז, ווייל ס'איז דאך א אכט חלק, האט ער געשיקט סלע צורי תנן, מען דארף געבן א סלע צורי, או סלע מדינה תנן, וואס די סלע מדינה איז א אכט חלק פון דעם. אמר ליה האט ער אים געזאגט תניתוה, איך קען עס פושט זיין פון דעם וואס מען האט געלערנט אין דער משנה, אין דער משנה האט מען געלערנט ושניים הראשונים די צוויי ערשטע באקומען דינר זהב, ואי סלקא דעתך אויב דו וועסט זאגן תני תנא סלע מדינה אז דער תנא טוט רעדן.

ביז נאך מער א. די משנה הייבט זיך דאך אן שור שנגח ד' וה' זאל ער אנכאפן אז ס'איז געווען פיר ניזקין איז דער פערדער ניזק נעמט הונדערט. דער דריטער ניזק נעמט פֿופֿציק, דער צווייטער ניזק נעמט פֿינף און צוואַנציק, און דער ערשטער ניזק מיט דעם בעל-באָס נעמט יעדער איינער אַ צוועלף און אַ האַלבע, אַ האַלבן דינר זהב. און ווען איך זע ער טוט עס נישט אַזוי לערנען, איז דאָך אַ סימן. אז דער תנא גייט זיך רעדט נישט פון קיין מטבעות וועלכע ס'זענען פארהאנען אין מדינה, ער רעדט נאר פון מטבעות פון צרה, און אויב ער רעדט פון מטבעות פון צורי קענסטו אים נישט פרעגן קיין קשיא, זאל ער לערנען אז דער ערשטער באקומט. ווי אויך לערנען מיט פיר ניזקין, און דער ערשטער באקומט א האלבן דינר זהב, דאס איז נישט דער סדר אז דער תנא זאל זיך אריינלערנען, אריינלאזן, אין האלבע, אויב אזוי דארף ער שוין לערנען פערטלעך און רעדן אכטלעך און זעכצנטלעך. אמר ליה האט ער אים געזאגט פון דער משנה נישט קיין ראיה, קען זיין אז דער תנא לערנט יא פון סלע מדינה, נאר תנא כרוכלא ליתני וליזיל, דער תנא זאל גיין רעכענען ווי א רוכל, ווי מען זאגט עס רעכענען, א רוכל הייסט א פעדלער, ווי דער סדר איז אמאל געוועזן, דער פעדלער האט געטראגן ביי זיך אין וואליזע אלע זאכן וואס ער האט, ער איז אריינגעקומען אין שטוב, האט ער געזאגט ער האט צו פארקויפן קעמעלעך, האט צו פארקויפן בענדלעך און שנירלעך, אלעס אויסגערעכנט. וויסן צי מען דארף, איז דער תנא פון דער משנה דארף נישט גיין אויסרעכענען אלע פרטים, אבער אין אמת'ן קען זיין רעדט דער תנא פון מדינה אויכעט. מאי הוה עלה, ווי בלייבט עס? צי מיינט מען מען דארף געבן א סלע מדינה צי א סלע צורי? פשטוה, האט מען עס פושט געווען מהא דאמר רב יהודה אמר רב, פון דעם וואס רב יהודה האט געזאגט פאר רב'ן, כל כסף האמור בתורה, אומעדום ווי שטייט אין דער תורה כסף, אין דער תורה שטייט מען זאל געבן, ווען מען האט א שור האט דערהרגעט א עבד כנעני דארף מען געבן דרייסיג שקלים, צי דארטן ביי א מוציא שם רע הונדערט, אונס ומפתה פופציג, מיינט מען כסף צורי. ושל דבריהם, און דארט ווי די חכמים האבן געזאגט מיינט מען כסף מדינה. אמר ליה ההוא גברא האט דער מענטש געזאגט, הואיל ופלגא דזוזא הוא, ווייל איך האב דאך נאר באקומען א האלבן זוז. דער גאנצער סלע מדינה באטרעפט זיך נישט מער ווי א האלבע זוז אין צורי. לא בעינא, איך וויל עס נישט. נתביה לעניים, זאל מען דאס אוועק געבן פאר ארעמע לייט. הדר אמר ליה, נאכדעם האט דער מענטש וואס איז געווארן געשלאגן האט געזאגט, נתביה ניהלי, גיט עס מיר. איזיל איך וועל גיין, ואברי ביה נפשאי, איך וועל עפעס אפעסן, איך וועל זיך אביסל שטארקן. אמר ליה רב יוסף, האט רב יוסף צו אים געזאגט, ווען דו האסט געזאגט כ'זאל עס געבן צו די ארעמעלייט, כבר זכו ביה עניים, האבן שוין די ארעמעלייט אין דעם זוכה געווען, ואף על גב דליכא עניים הכא, כאטש ס'איז נישט דא געדא קיין ארעמעלייט, כ'האב עס נישט אוועקגעגעבן צו די ארעמעלייט, אבער אנן יד עניים אנן, רב יוסף איז געווען א גבאי צדקה, זאגט ער אז ס'איז שוין גלייך ווען ס'איז דא אין יד הגבאי איז שוין גלייך ווי די עניים האבן אין דעם זוכה געווען, א ראיה ברענג איך אויף דעם. דאמר רב יהודה אמר שמואל, רב יהודה האט געזאגט פאר שמואל'ן, יתומים אין צריכים פרוזבול, דער דין איז דאך, דער דין איז נוגע צו וויסן, היי יאר ערב ערב ראש השנה וועט מען דארפן מאכן א פרוזבול, נעקסט יאר איז א שמיטה יאר, ווען עס קומט די שמיטה יאר ווערן פארפאלן די חובות, מען קען זיי נישט מאנען. האט הילל הזקן געזען אז מענטשן רעכענען זיך מיט דעם אן און זיי ווילן נישט לייען קיין געלט דעם זעקסטן יאר, איז ער געגאנגען און ער האט מתקן געווען א פרוזבול. וואס איז דאס דער פרוזבול? דער פרוזבול הייסט אז איך גיב איבער מיינע חובות צום בית דין. מיר זאגט די תורה איך טאר נישט מאנען מיין חבר אבער די בית דין קען מאנען, אין פסוק שטייט ואת אחיך בידך, דאס וואס איז פון דיין ברודער איז דא ביי דיר אין די האנט, ווערט פארפאלן דארפסט נישט צוריק געבן, אבער בית דין קען מאנען, און דעריבער אם ירצה השם ערב ראש השנה. דאס יאר וועט דארפן יעדער איינער שרייבן א פרוזבול, אין פרוזבול שרייבט מען אזוי, איך דער און דער גיב איבער פאר די און די דעם בית דין אלע מיינע חובות וואס איך האב, אז זיי, איך גיב עס זיי איבער, און אויב איך גיב עס זיי איבער ווערט עס נישט פארפאלן. איז האט ער געזאגט אז שמואל האט געזאגט יתומים אינם צריכים פרוזבול, זיי דארפן נישט מאכן קיין פרוזבול, אפילו זיי גיבן נישט איבער, איז זייערע חובות ליגן אויך ביי דעם בית דין, וכן תנא רמי בר חמא, היתומים אינם צריכין פרוזבול, פארוואס? רבן גמליאל ובית דינו, רבן גמליאל און זיין בית דין, אביהן של יתומים היו, זיי זענען געווען די דער אויפזעער, די טאטעס פון די יתומים, דעריבער כאפט ער אן רבן גמליאל ווייל ער איז געווען א נשיא און זיין בית דין איז א חשובע בית דין איז הייסט דאס אז די בית דין זיי זענען יד יתומים אביהן של יתומים איז דא אויך אין דעם מאמענט וואס דו האסט געזאגט מען זאל דאס אוועק געבן פאר די ארימעלייט האבן שוין די ארימעלייט אין דעם זוכה געווען דערציילט די גמרא א מעשה חנון בישא. ס'איז דא, מיר זענען געוואוינט צו רופן נעמען מענטשן לויט זייערע פארדינסטן, איינעם רופט מען אן ער איז א צדיק, ער איז א חסיד, דא האט ער געהאט א נאמען בישא, בישא דאס איז דער תרגום שלעכט, דער שלעכטער חנן, פארוואס האט ער פארדינט מען זאל אים רופן דעם נאמען, וועט מען באלד זען ווייטער. תקע ליה לההוא גברא, ער האָט געגעבן אַ קלאַפּ צו איינעם, ער האָט איינעם פאַרשעמט. אתא לקמיה דרב הונא, רב הונא האָט אים גערופן לדין, ער זאָל אים באַצאָלן פאַר דעם, וואָס ער האָט אים פאַרשעמט. אמר ליה, האָט רב הונא געזאָגט צו חנן בישא, זיל גע, הב ליה, פלגא דזוזא. גיב אים א האלבן זוז, א האלבן זוז פון צורי, וואס דאס איז דאך סלע מדינה, ס'איז נישט קיין סתירה, פריער האט מען געלערנט מ'גיט א סלע, א סלע מיינט מען א סלע מדינה וואס איז פיר זוז, וואס דאס איז א האלבער זוז פון צורי. הוה ליה האט דער חנן בישא געהאט זוזא מכא, א זוז וואס דער זוז איז געווען אפגעריבן, און ווי דער ב"ח איז גורס פריער לא הוה משתקיל ליה, דעם אפגעריבענעם זוז האבן מענטשן נישט געוואלט אננעמען, נעם נעם ווי מ'זאגט איבער ביי די אמאליגע צייטן. איז די מטבע אליין די וואג פון די מטבע, דאס איז געווען די ווערט פון די זאך, נאך דעם ווערט ער עס אנגערופן שקל, שקל איז פון לשון משקל, פון די וואג, אז ס'איז אפגעריבן געווארן האט מען דאס נישט גענומען, אויב אזוי וואס זשע האט מען געדארפן האבן מטבעות, זאל מען וועגן גאלד, זאל מען וועגן זילבער, נאר אויב ס'איז דא א מטבע וואס דער מלך לאזט ארויס, ווייסן אלע מענטשן וואס דאס האט די וואג, אז דאס איז די ווערדע פון דעם. בעא למיתבה ליה מיניה פלגא דזוזא, האט ער געוואלט אים געבן א האלבן זוז, ער האט געוואלט אים געבן דעם געמיינעם זוז, אז יענער זאל אים געבן צוריק טשענטש א האלבן זוז. לא הוה משתקיל ליה, מ'האט אים נישט גענומען, תקע ליה אחרינא האט ער אים געגעבן נאך א קלאפ, ויהביה ניהליה ער זאגט אים יעצט כ'האב דיר געגעבן צוויי מאל קלעפ קומט זיך דיר צוויי האלבע זוז, זעהט ער שוין ער האט פארדינט דעם נאמען מען זאל אים רופן חנן בישא. רש"י אויבן די ערשטע שורה

ווען איינער גיט איבער דעם שטר צום בית דין אום שמיטה און די שמיטה איז נישט משמט ווערט נישט פארפאלן די חוב, און ווייל מיר דארפן טראכטן לטובת היתומים זענען מיר די בעלי בתים און זיי די יתומים זענען ביי אונז, וזה גופו של פרוזבול, דער עיקר פון פרוזבול איז דאך מוסרני לכם איך גיב אייך איבער פלוני ופלוני הדיינים די און די דיינים אז מיינע שטרות גיב איך אייך איבער במסכת גיטין. להכי נקט רבן גמליאל דעריבער דערמאנט דא די גמרא רבן גמליאל דנשיא הוה ער איז געווען א נשיא ובית דינו בית דין חשוב איז זיי ווערן אנגערופן אז זיי זענען די יד היתומים, זוזא מכא, פחותה צורתו, די פארעם פון דעם זוז איז געווארן אפגעריבן, ולא הוה משתקיל ליה, לא היה יכול להוציאו, מען האט אים נישט געקאנט אויסגעבן, אבער זעהן זעהט אויס דא פון דער גמרא, אז דאס וואס מען דארף באצאלן קען מען באצאלן מיט א זיין זוז אפילו ער איז אפגעריבן, נאר אז מען בעט יענער זאל צוריק געבן א האלבן זוז בין איך נישט מחויב צוריק צו געבן אויף די מינוט, אבער מיט דעם קען מען צאלן.